האלט די גמרא דף ס ו, מען הייבט אן די אונטערשטע שורה ס ה עמוד ב, אמר אביי נאך א מימרא אמר לו עד אחד שורך נרבע והלה שותק נאמן, איינער קומט איבער צו א בעלים פון א בהמה און ער זאגט אים אז דיין שור איז געווארן א נרבע, איינער האט בועל געווען דיין בהמה און ממילא דיין בהמה איז אסור אויף הקרבת קרבן, א נרבע איז נאסר למזבח, און די בעלים איז שותק נאמן. איז ער נאמן, און ממילא די הלכה איז אז די בהמה איז אסור אויף הקרבת קרבן. רש י זאגט מען דארף נישט סוקל זיין די בהמה, ווייל דווקא ווען ס'איז דא צוויי עדים דעמאלטס איז מען סוקל די בהמה, עד אחד נישט, אבער על כל פנים ס'דא א נאמנות אויף צו פסל'ן פון הקרבה. פארוואס? איז דאס תלוי אין די צוויי שיטות פון די ראשונים וואס מ'האט מסביר געווען אין די פריערדיגע בלאט אין אביי'ס שיטה, רבינו תם אין תוספות לערנט אז די נקודה איז נישט מחמת די נאמנות פון די עד נאר מחמת הודאת בעל דין, הודאת בעל דין גלייבט מען די בעל דין מיט זיין הודאה און ווען ער וואלט געזאגט איני יודע טאקע וואלט נישט געווען דא קיין דין פון הודאת בעל דין ס'איז נאר ווייל ער איז שותק און איך זאג שתיקה כהודאה. אנדערע ראשונים לערנען אז ס'איז א נאמנות פון אן עד אחד, אן עד אחד איז נאמן אויף א צווייטע כל זמן ס'איז נישט דא קיין הכחשה כנגדו. אין רש י פריער האט מען מדייק געווען, ס'איז משמע אז רש י האט געלערנט ס'איז א נאמנות פון עד אחד, באלד וועט מען זען רש י דא איז משמע נישט אזוי. זאגט די גמרא ותנא תונא, די תנא איז אויך דא א ראיה צו אביי'ס דין, שטייט דארט אין די ברייתא ושנעבדה בו עבירה, דארטן רעדט מען וועגן, אזעלכע בהמות וואס זענען פסולים פאר א קרבן, למשל ושנעבדה בו עבירה, דאס הייסט עס איז א נרבע, אדער שהמית, שהמית, אז דאס איז א בהמה וואס האט נוגח געווען עס האט געהארגעט א מענשט, אדער איז דאס געווען על פי עד אחד או על פי בעלים, סיי טאמער די בעלים איז מודה אז עס איז נעבדה והמית, אדער עד אחד איז מעיד שנעבדה והמית, איז נאמן. איז לכאורה האי על פי עד אחד היכי דמי, וואס מיינט עס איז דא אן עד אחד? וואס איז די מציאות? אי דקא מודו בעלים, די עד אחד איז מעיד אז די בהמה איז נעבדה בו עבירה אדער המית, און די בעלים איז מודה. טאמער די בעלים איז מודה, היינו על פי הבעלים, מיינט עס על פי בעלים, די משנה זאגט, די ברייתא זאגט דאך צוויי אופנים, על פי בעלים און על פי עד אחד. טאמער על פי עד אחד איז די איז די בעלים מודה, דאס איז דאך שוין על פי בעלים, אלא לאו, די פאל פון על פי עד אחד מיינט דשותק, אז די בעלים האט גארנישט געזאגט, ער איז שוסק. אויב אזוי זעה איך קלאר אז טאמער ס'קומט איין עד אחד און יענער איז שותק איז נאמן. זאגט די גמרא, וצריכא, אונז האבן דא געהאט דא דריי אופנים ווי אביי האט געזאגט די דין אז עד אחד בא והעיד וזה שותק נאמן. די ערשטע פאל איז אז עד אחד איז מעיד שאכל חלב מען דארף ברענגען א קרבן, די צווייטע פאל עד אחד איז מעיד שנטמאו טהרותיך ווערן זיי טמא, די דריטע פאל איז דא עד אחד איז מעיד אז דיין בהמה איז א נרבע און ס'איז אסור להקרבה, וואס דארף האבן אלע דריי אופנים? זאגט די גמרא צריכא, זאגט רש י צריכא לאשמועינן בכולהו דשתיקתו הודאה היא, איז פון דא זענען די ראשונים מדייק, תוס' רי ד און די ר ן, די רש י איז זייער קלאר אזוי ווי תוס' אז ס'איז נישט קיין נאמנות פון עד אחד נאר דא שטייט דא א חידוש אין אביי אז שתיקה כהודאה, דארף מען וויסן וויאזוי דאס שטימט מיט די פריערדיגע רש י. וואס איז די צריכותא זאגט די גמרא דאי אשמעינן הך קמייתא ווען ס'וואלט נאר געשטאנען די ערשטע פאל אז ווען עד אחד זאגט אז אכלת חלב קען ער ברענגען א קרבן וואלט איך געזאגט אי לאו דקים ליה בנפשיה דאכל חולין בעזרה לא הוה מייתי דארטן די שתיקה איז זיכער א הודאה ווייל ווען ער וואלט נישט מסכים געווען וויאזוי וואלט ער געקענט ארום וויאזוי גייט ער ברענגען יעצט א קרבן? טאמער ער ווייסט ער האט נישט געגעסן קיין חלב קען ער דען ברענגען א קרבן בעזרה ס'איז חולין בעזרה איז פון דעם וואס ער ברענגט עס איז די גרעסטע ראיה זיין שתיקה איז א הודאה אבער אין די צווייטע פאל אבל נטמאו טהרותיך ווען א עד אחד קומט און זאגט אז דיינע טהרות זענען נטמא געווארן און ער איז שותק אפשר דארט איז נישטא קיין שתיקה כהודאה ווייל מימר אמרינן האי דשתיק דסבר חזי ליה בימי טומאתי וואס דארף איך זיך דינגען מיט יענע ווען איינער זאגט מיר איך מוז ברענגען א קרבן, איז טאמער איך דינג זיך נישט מוז איך ברענגען די קרבן, ממילא טאמער עס איז נישט אמת וואלט איך זיך געדינגען מיט אים, אבער דא ער זאגט מיר אז מיין טהרות זענען טמא, נו נו זאל זיין טמא, איך מעג עס נאך אלץ עסן דחזי ליה בימי טומאתי, עס שטערט נאר אז איך קען עס נישט עסן כל זמן איך בין טהור, אבער ווען איך בין טמא קען איך עס עסן, איז נישט עק וועלט, ממילא דארף איך נישט מוחה זיין, איז נישט קיין ראי' פון זיין שתיקה אז ס'איז הודאה. יעצט פון דעם וואס די גמרא זאגט אז חזי ליה בימי טומאתי זעט מען בהכרח אז דא רעדט מען נישט וועגן

וואס ער טאר עס נישט עסן ווען ער איז טהור, טאמער ס'איז די חולין געווארן טמאה. פון די גמרא איז זייער שטארק משמע, אזוי זענען די ראשונים מדייק, אז די סוגיא פון אביי איז א סוגיא פון שתיקה כהודאה, אזוי ווי תוספות. ווייל אויב נישט, וואס איז דא די חילוק? די גמרא זאגט אז זיכער די שתיקה איז זיכער א גוטע, איז זיכער א ראיה ביי חלב, ווייל ווען נישט וואלט ער געברענגט חולין בעזרה. איז זייער געשמאק, און טאמער איך זאג אז די נאמנות איז אלץ שתיקה כהודאה, איז דא האב איך א ראיה די שתיקה איז כהודאה, ווען נישט וואלט איך געדארפט צוריק שרייען. טאמער די נאמנות איז מצד אן עד אחד, איז וואס איז די נפקא מינה צווישן חולין און טהרות? אבער מען קען מיישב זיין אז עד אחד איז נאר נאמן ווען ס'איז נישט דא קיין הכחשה כנגדו, איז שתיקה, זאגט מען אז די שתיקה הייסט נישט קיין הכחשה, אויף דאס זאגט די גמרא, ווען איז די שתיקה נישט קיין הכחשה, דאס איז דווקא ביי חלב, ווייל פון דעם וואס ער ברענגט די קרבן, און ער איז נישט חושש פאר חולין בעזרה, איז א ראיה אז ער איז אים נישט מכחיש, אבער די שתיקה ביי נטמאו טהרותיך איז נישט קיין ראיה אז ער איז נישט מכחיש, קען זיין די שתיקה גאר איז א הכחשה. וועגן דעם זאגט ער גארנישט ווייל מיט דעם וואס נישט זאגן זאגט ער אז איך גלייב דיך נישט, איי פארוואס האסטו נישט געשריגן? ס'גייט מיך נישט אן, ווייל סיי ווי סיי קען איך עס עסן בימי טומאתו. ואי אשמעינן הא ווען ס'וואלט געשטאנען אין די פאל פון נטמאו טהרותיך וואלט איך נישט געוואוסט נרבע וואלט איך געזאגט דארטן איז די שתיקה א ראיה משום דקא מפסיד ליה בימי טהרתו אין הכי נמי ער וואלט געקענט עסן בימי טומאתו אבער טאמער יענער איז מעיד אז נטמאו טהרותיך, פארלירט ער די רעכט צו עסן בימי טהרתו. וואלט ער געדארפט צוריקשרייען, פון דעם וואס ער האט נישט צוריקגעשריגן, איז די שתיקה א ראיה, אדער שתיקה כהודאה, אדער על כל פנים איז א ראיה די שתיקה איז נישט קיין הכחשה, אבל שורו נרבע, פון דארטן האסטו נישט קיין ראיה פון די שתיקה אז ער איז מסכים אדער ער איז נישט מכחיש, ווייל דארטן קען זיין מימר אמר כל השוורים לאו לגבי מזבח קיימי, וואס האט שוין יענער געזאגט? ער האט געזאגט אז מיין שור איז א נרבע, נו וואס איז, איך קען עס נאך אלץ עסן, איך קען עס נאך אלץ נוצן פאר עבודה, איין זאך קען איך נישט טון, איך קען עס נישט ברענגען פאר א קרבן, און פאר דעם דארף איך נישט שרייען, ווייל לאו כל השוורים לגבי מזבח קיימי, סיי ווי סיי, רוב שוורים זענען נישט קרבנות,

די אישה אויף די מאן צו נישט. די הלכה איז, א מאן וואס די פרוי האט מזנה געווען ברצון איז זי אסור לבעלה. און דא האסטו אן עד אחד וואס האט מעיד געווען, קען ער אסר'ן אדער נישט, אין דבר שבערוה פחות משניים, אבער דא איז דא שתיקה פון די בעל, צו דאס העלפט צו נישט. אמר אביי, נאמן, יא, ער איז נאמן, און ממילא די אישה איז אסור לבעלה, רבא אמר, אינו נאמן. הוי דבר שבערוה ואין דבר שבערוה פחות משניים. יעצט רבא זאגט אינו נאמן, פרעגט תוספות פארוואס? טאמער די פשט אין אביי פארוואס איז נאמן איז וויבאלד ער איז שותק און שתיקה כהודאה, איז אפילו רבא זאגט אז אין דבר שבערוה פחות משניים, פיין, האב איך נישט קיין עדות אז זי האט מזנה געווען, אבער טאמער שתיקה איז כהודאה, איז אפילו ס'האט נישט קיין נאמנות פון עדות, אבער ס'איז דא א שוויה אנפשיה חתיכה דאיסורא, טאמער ער גלייבט אז שתיקה כהודאה, איז שוויה אנפשיה, אפילו אין הלכה איז נישט אויסגעפסקנט, ווייל ס'איז נישט דא קיין עדות איז נישט אויסגעפסקנט אז זי האט מזנה געווען, אבער על כל פנים איז זי אסור אלס שוויה אנפשיה. זאגט תוספות אז רבא האט פארשטאנען אביי, דאס וואס אביי זאגט נאמן איז נישט די פשט ווייל שתיקה כהודאה, נאר איך זאג אז די פשט אין די שתיקה איז, פון דעם וואס ער איז שותק איז א ראיה ס'איז דא א רגליים לדבר. ער איז שותק ווייל ער ווייסט יא ס'קען זיין זיין ווייב איז טאקע נישט אזא צניעות'דיגע פרוי, ס'איז דא רגליים לדבר, איז בצירוף אן עד אחד איז נאמן דארטן וואו ס'איז דא רגליים לדבר. אויף דעם זאגט רבא ניין, אין אין דבר שבערוה פחות משניים. פון דא פון די גמרא וואלט אויך לכאורה מער משמע געווען. א נישט ווי תוספות. דא וואלט משמע געווען אז די די נאמנות פון עד אחד איז נישט מצד די שתיקה כהודאה נאר מצד עד אחד אזוי ווי אביי זאגט נאמן. און לשון רש"י אויך דא משמע אזוי מהו לאוסרה העד עליו משמע אז די עד גייט עס אסר'ן נישט די שתיקה כהודאה. לכאורה נישט ווי מ'האט מדייק געווען אין רש"י פריער. די שאלה איז וואס זאגט די די אישה? ס'דא דא א גירסה אין די רשב"א אין שבועות אז אז שותק אז זי איז אז זי איז שותק אבער רש"י זאגט ביי אונז אז ער איז שותק איז לכאורה וואס איז מיט איר טאמער זי איז מכחיש דעמאלטס וואס איז די צד עד אחד זאל האבן נאמנות עד אחד בהכחשה העלפט דאך נישט. איז אלא מאי, לכאו' דארף מען זאגן אז זי האט נישט מכחיש געווען, זי איז אויך נישט דא, ס'נישט דא, נישט קיין שתיקה און נישט קיין הכחשה. זאגט די גמרא, אמר אביי מנא אמינא לה, פון וואו ווייס איך אז אפילו בדבר שבערווה איז א עד אחד נאמן דארטן וואו די בעל דבר איז שותק? איך האב א ראיה פון די מעשה, דההוא סמיא דהוה מסדר מתנייתא קמיה דמר שמואל, ס'איז געווען א בלינדע, יעדע טאג פלעגט ער קומען איבערזאגען משניות בעל פה פאר שמואל, יומא חד נגה ליה ער האט זיך פארשפעטיגט ולא הוה קאתי ער איז נישט אנגעקומען, שדר שליחא אבתריה, האט שמואל געשיקט א שליח צו גיין צו די הויז פון די סומא זעהן ווי ער איז, אדאזיל שליח בחדא אורחא, אתא איהו בחדא, ווען די שליח איז געווען אויפן וועג, געגאנגען איין דרך איז די סומא אנגעקומען פון א צווייטע דרך און ממילא האבן זיי זיך נישט געטראפן, ווען די שליח איז צוריק געקומען כי אתא שליח אמר זאגט ער פאר די בלינדע אשתו זינתה איך בין געווען ביי דיר אין שטוב דו ביסט נישט געווען דארט און איך האב געזען ווי דיין פרוי האט מזנה געווען ממילא איז זי אסור צו דיר, אתא לקמיה דמר שמואל, האט די בלינדע געפרעגט שמואל וואס איז די הלכה? איז זי אסור צו נישט? אמר ליה האט שמואל געענטפערט, אי מהימן לך, טאמער זי באגלייבט, נישט איז, אי מהימן לך, טאמער, טאמער ס'איז דא א נאמנות ביי דיר, טאמער ס'איז נאמן ביי דיר, מ'וועט באלד זען וואס דאס מיינט, זיל אפקה מוזטו טאקע אוועקשיקן. ואי לא, טאמער ס'איז נישט דא קיין נאמנות, לא תפיק דארפסטו איר נישט אוועקשיקן. האט אביי מדייק געווען, מאי לאו, וואס מיינט דאס אי מהימן לך, מאי לאו, אי מהימן עלך דלאו גזלנא הוא. טאמער דעי עד האט א נאמנות ביי דיר, ער איז נישט קיין גנב, ס'הייסט א גנב איז פסול לעדות, אל תשת רשע עד, א גזלן איז א רשע, טאמער דעי מענטש איז ביי דיר בחזקת כשר לעדות, אויב אזוי האסט אן עד אחד וואס איז מעיד, און זעהט אויס די בעל האט שותק געווען, ווי מען זאגט פריער איז א פאל פון דעם וואס ער איז שותק איז א ראיה רגליים לדבר, איז ממילא דארפסט איר אוועקשיקן. זעהט מען א ראיה צו אביי אז טאמער עס איז דא אן עד אחד און יענער איז שותק מהימן ווייל שמואל האט געזאגט מאך נאר זיכער ער איז נישט קיין עד פסול אבער טאמער נישט קיין עד פסול נישט קיין גזלן דעמאלטס באגלייבט דעמאלטס גלייבט מען אים רבא זאגט ניין עס איז נישט קיין ראיה ווייל ווען שמואל האט געזאגט מהימן האט ער נישט געמיינט צו זאגען טאמער ער איז א באגלייבטע מענטש אין הלכות עדות נאר רבא האט געמיינט צו זאגען סתם אזוי אז אן עד אחד, אין דבר שבערוה פחות משניים, אבער אי מהימן לך כבי תרי, טאמער דו גלייבסט דעם מענטש, דו פילסט אז דעם מענטש די עד איז א נאמן, און בעיניך איז ער נאמן כבי תרי, איז דעמאלטס אויב אזוי גלייבסטו אים דאך, איז דאך דא א שויה אנפשיה, איז זיל אפקה מוזטו אוועק שיקען. אבער אלס הלכות עד אחד איז נישט דא קיין דין אז עד אחד איז נאמן אפילו ווען די בעל איז שותק.

היה שמח שמחה גדולה, ער איז געווען דער מלך, וקרא לכל חכמי ישראל, ער האט זיי איינגעלאדנט זאלן קומען צו א משתה. יעצט ינאי, חוץ וואס ער איז געווען א מלך איז ער אויך געווען א כהן גדול. אמר להם, האט ער געזאגט פאר די תלמידי חכמים, פאר די חכמי הדור, אבותינו, אונזערע עלטערן וואס האבן געבויט בית שני, היו אוכלים מלוחים בזמן שהיו עסוקים בבנין בית המקדש, זיי האבן געגעסן אזאלע ביליגע ירקות בשעת זיי האבן עוסק געווען אין בנין בית המקדש, זאגט רש י זענען געקומען מן הגולה זענען געווען ארעם, אבער אונז ברוך השם די רבונו של עולם האט אונז יעצט געבענטשט מיט א געוואלדיגע עשירות פון די אלע שטעט מ'האט איינגענומען, איז אויב אזוי אלס א זכר אף אנו נאכל מלוחים לאמיר אונז אויך יעצט עסן א מסיבה פון די ירקות זכר לאבותינו זאגט רש י כדי מען זאל דערמאנען די עניות פון אונזערע עלטערן וואס זיי האבן אויך געגעסן מלוחים, און ממילא טוט מען דאנקען די רבונו של עולם פאר אונז געבן הצלחה אז אונז זעמער געווארן עשירים. און כך הוה אזוי האבן זיי געטון והעלו מלוחים על שולחנות של זהב, זיי האבן טאקע געברענגט די ירקות אויף די טיש ואכלו און זיי האבן געגעסן, און תוך די סעודה והיה שם אחד ס'איז געווען דארטן איין רשע, די גמרא רופט אים אן איש לץ, לב רע ובליעל,

האט אים געזאגט, הקם להם בציץ שבין עיניך, מאך זיי אויפשטיין דורך דעם וואס וועסט זיך אנציען די ציץ, די ציץ האט דאך די שם הויה, ממילא און זיי מוזן אויפשטיין ווען דו נעמסט ארויס די ציץ, איז טו אן די ציץ, זיי זאלן אויפשטיין, על כל פנים ווען זיי וועלן זען אז דו האסט די ציץ אנגעטון, דעמאלטס וועסטו זען וואס זיי האבן טיף אין הארץ קעגן דיר. זאגט רש י, וואס איז געווען די היתר פאר ינאי אנצוטון די ציץ, אפילו ער איז א כהן, אבער ס'שלא בשעת עבודה? זאגט רש י, מ'האט דאך שוין געזען די גמרא פריער אין די צווייטע פרק דף נ ד, בגדי כהונה ניתנו להנות בהם, ווייל לא ניתנה תורה למלאכי השרת, ס'איז נישט מעגליך אז די סעקונדע מ'ענדיגט די עבודה זאל מען שוין האבן אויסגעטוהן די בגדי כהונה, ממילא איז נישט דא קיין מעילה פון בגדי כהונה. יעצט ווען מ'האט געלערנט די גמרא דארטן האט מען דערמאנט מחלוקת ראשונים, צו ניתנו בגדי כהונה להנות בהם איז אויף אייביג, נישט קיין נפקא מינה ווען, א כהן קען אנטוהן בגדי כהונה איז נישט דא קיין מעילה, אדער אין א נארמאלע צייט ווי לאנג ס'נעמט אויסצוציען די קליידער נאך די עבודה, פאר יענע זמן איז נישט דא קיין מעילה, אבער סתם אין די וועלט אריין אנטוהן בגדי כהונה איז דא מעילה. דא זאגט רש י קלאר אז די דין פון בגדי כהונה ניתן להנות בהם גייט אן אין אלע זמנים. איז טאקע כך הוה אזוי האט ער געטוהן, הקים להם בציץ שבין עיניו האט ער אנגעטוהן די ציץ, און ווען ער האט דאס געטוהן היה שם זקן אחד ויהודה בן גדידיה שמו, ויאמר יהודה בן גדידיה לינאי המלך, ינאי המלך, רב לך כתר מלכות, ס'איז דיר גענוג אז דו ביסט א מלך, הנח כתר כהונה לזרעו של אהרן, די כהונה לאז איבער פאר זרעו של אהרן, איי ער איז דאך געווען א כהן, נאר שהיו אומרים אמו נשבית במודיעים, מ'האט אמאל געזאגט ס'איז געווען א רינון מ'האט מרנן געווען אויף אים אז א מאמע איז געפאנגען געווארן במודיעים וואס איז איינע פון די שטעט פון די חשמונאים ער איז דאך געווען פון בית חשמונאים און ממילא איז זי געווען א שבויה א שבויה איז פסול לכהונה מדרבנן אלץ ספק זונה ממילא וואלט ינאי געווען א חלל טאמער זיין טאטע וואס איז א כהן האט חתונה געהאט מיט זיין מאמע וואס איז א שבויה איז מדרבנן וואלט ער געווען א חלל למעשה ויבוקש הדבר ולא נמצא, חכמים האבן נאכגעפארשט זעהן טאקע צו ס'איז אמת, און מ'האט נישט געפונען קיין ראיה אז זיין מאמע איז געווען נשבית. אבער על כל פנים יעצט מאיזה סיבה האט יהודה בן גדידיה זיך גענומען צו זיינע ביינער און האט אים געזאגט ביסט נישט קיין כהן, און ממילא לאז לאז די כהונה פאר בני אהרן. די ראשונים שטעלן זיך פארוואס עפעס טאקע פונקט יעצט האט ער זיך אויפגעוועקט, פארוואס די גאנצע צייט האבן זיי טאמער האט געהאלטן אז ס'איז אמת וואס עפעס פונקט יעצט האט ער מרנן געווען? איז דא כמה פשטים און די מהר"י בירב זאגט ווייל אייביג האט מען מורא געהאט אז ינאי גייט ווערן ברוגז ווער ווייסט וואס ער גייט טון, אבער יעצט איז ער געווען גוט געלוינט און געווען א שעת שמחה וואס ער איז צוריקגעקומען מיט הצלחה פון די מלחמה האבן זיי געמיינט ער וועט נישט זיין ברוגז. למעשה איז ער ברוגז געווארן ויבדלו חכמי ישראל בזעם, זיי האבן אוועקגעגאנגען פון דארטן ווען ער איז געווען מיט זיי אין א גרויסע כעס, ויאמר אלעזר בן פועירה לינאי המלך, ינאי המלך, הדיוט שבישראל כך הוא דינו. א הדיוט וואס וואס מען פארשעמט אים אזוי איז ער סובל די בזיונות, אבער ואתה מלך וכהן גדול כך הוא דינך, דו ביסט אויך סובל אזעלכע בזיונות, טו עפעס, נעם נקמה, ומה אעשה האט ער געפרעגט וואס זאל איך טון, האט ער געזאגט אם אתה שומע לעצתי ווען דו הערסט מיר צו וואלט איך דיר געזאגט רומסם זאלסט זיי הרג'נען. האט ינאי געזאגט נו אויב אזוי ותורה מה תהא עליה טאמער איך הרג'ע די אלע חכמי התורה האב איך מורא די תורה וועט פארגעסן ווערן שמא תשתכח תורה האט רב אלעזר געזאגט האט דער אלעזר געזאגט זארג זיך נישט הרי כרוכה ומונחת בקרן זווית די תורה ליגט ס'דא א ספר תורה אין שאנק כל הרוצה ללמוד יבוא וילמוד מ'וועט נאך אלץ קענען לערנען די תורה, אמר רב נחמן בר יצחק מיד נזרקה בו אפיקורסות, פון דעם זעהט מען אז ינאי האט געהאט אין זיך א ניצוץ פון אפיקורסות, דהוה ליה למימר תינח תורה שבכתב, תורה שבעל פה מאי, פיין, תורה שבכתב קען מען לערנען אן חכמי התורה ווייל ס'ליגט דא אין שאנק, אבער וואס איז מיט תורה שבעל פה וואס איז נישט געשריבן, פארדעם דארף מען דאך חכמי התורה איבערצוגעבן די מסורה, זעהט אויס אז ינאי האט געלייקענט תורה שבעל פה ממילא תורה שבעל פה האט ער נישט מורא געהאט אז ס'גייט פארגעסן ווערן, סיי ווי סיי נישט געהאלטן פון דעם, האט נאר געזאגט וועגן תורה שבכתב. זאגט די גמרא וואס איז געשעהן מיד ותוצץ הרעה על ידי אלעזר בן פועירה, ס'האט אויסגעשפראצט פון דעם א צרה אזוי ווי ויצץ ציץ זאגט רש י א לשון פון אויסגעשפראצט ויהרגו כל חכמי ישראל ינאי האט אויסגעהארגעט אלע חכמי ישראל, זאגט די גמרא והיה העולם משתומם ס'איז געווען שומם מן התורה עד שבא שמעון בן שטח והחזיר את התורה ליושנה ער האט צוריק געברענגט די תורה ווייל רש י זאגט שמעון בן שטח די גמרא זאגט מסכת ברכות איז געווען די שוואגער פון ינאי המלך שמעון'ס שוועסטער איז געווען די מלכה און זי האט אים באהאלטן מילא איז ער ניצול געווארן, איז ער דער וואס האט מחזיר געווען תורה לישראל. על כל פנים פון דעם מעשה ברענגט זיך אביי א ראיה, זאגט אביי היכי דמי, וואס איז געווען די מעשה, מען זאגט דא אז ס'איז געווען א קול אז ינאי איז א חלל, די מאמע איז געווען א שבויה, ויבוקש הדבר ולא נמצא, מען האט נישט געהערט אז טאקע ס'איז אמת, איז משמע אז מען האט אנגענומען אז די קול איז נישט אמת, איז טאקע כשרה, וואס איז דא געווען די שקלא וטריא, ווער האט גורם געווען אז ס'איז דא א קול ווער נישט, היכי דמי, אילימא דבי תרי אמרי אישתבאי בי תרי אמרי לא אישתבאי, ס'איז געווען דא צוויי כתי עדים, ס'איז לכתחילה געווען א כת עדים וואס האט מעיד געווען אז זי איז געווארן א שבויה. איז ויבוקש הדבר ולא נמצא, ווייל מ'איז געוואר געווארן ס'איז דא נאך א כת עדים וואס איז מכחיש און זאגט זי איז נישט געווען א שבויה. אויב אזוי, וואס איז פשט ולא נמצא? מאי חזית דסמכת אהני סמוך אהני, האסט דאך צוויי כתי עדים מכחישים זה את זה, על כל פנים א ספק איז עס. איז וואס עפעס ולא נמצא? זיי האבן וואלט געדארפט חושש זיין. פרעגט תוס' וואס הייסט? טאמער ס'איז דא א תרי ותרי, איז סמוך אישה אחזקתה, די אישה האט דאך א חזקה, זי איז דאך א חזקת כשרה, טאמער דו האסט נישט קיין קלארע ראיה נישט ווייל ס'איז דא א תרי ותרי, זיי סומך אויף איר חזקה ממילא זאל מען זאגן אז ס'איז כשר. איז וואס פרעגט די גמרא אז מען וואלט געדארפט חושש זיין פארוואס ס'איז דא א חזקה, זאגט תוס' ווען די פרוי וואלט געקומען פרעגן וואס איז די דין וואס איר דין איז אין הכי נמי וואלט מען געזאגט סמוך אחזקתה ס'איז א תרי ותרי האט זי א חזקת כשרות אבער דא איז ינאי געקומען אויב ווי ווייט די מעשה איז אמת איז ינאי נולד געווארן בפסול איז ער א חלל מלידה איז ער האט נישט קיין חזקת כשרות איז דאס פרעגט די גמרא מאי חזית דסמכת אהני סמוך אהני אלא מאי זאגט אביי מוז זיין דא רעדט זיך בעד אחד ס'איז געווען א עד אחד וואס האט ארויסגעלאזט א קול ער האט מעיד געווען אז די מאמע איז נשבית און כנגד זה געווען זאגט רש י א כת עדים וואס האבן מכחיש געווען די עד אחד, ממילא זאגט די גמרא ולא נמצא, מ'האט אוועק געמאכט די קול, ווייל ס'איז געווען שני עדים וואס האבן מכחיש געווען די עד אחד. זאגט אביי וטעמא דקא מכחשי ליה בי תרי, פארוואס האט מען אוועק געמאכט די עד אחד ווייל ס'איז געווען א הכחשה פון תרי, הא לאו הכי, ווען נישט אז תרי זענען מכחיש, מהימן, וואלט די עד אחד געווען נאמן. פארוואס זעהט מען אז אפילו בדבר שבערוה איז א עד אחד נאמן טאמער קיינער איז אים נישט מכחיש? ורבא אמר ברענג מיר נישט קיין ראיה פון דא, זאגט די גמרא ורבא זאגט לעולם תרי ותרי. האסט נישט קיין ראיה, דא רעדט זיך נישט געווען אז עס איז געווען איין עד, איין עד האט נישט קיין נאמנות, דא רעדט זיך עס איז געווען צוויי עדים, איי פרעגסטו מיר טאמער עס איז תרי ותרי דארף מען טאקע חושש זיין פאר די עדים וואס זאגן אז עס איז שבויה, זאגט די גמרא כדאמר רב אחא בר רב מניומי בעדי הזמה הכא נמי בעדי הזמה דא קען מען מוקים זיין צווייטע עדות האט נישט מכחיש געווען די ערשטע ווען די צווייטע עדות איז מכחיש די ערשטע שוין האסט א תרי ותרי ווייסט נישט וועמען סומך צו זיין דארפסטו מחמיר זיין מספק דא די צווייטע עדות האט האט מזים געווען די ערשטע זיי האבן געזאגט פאר די ערשטע עמנו הייתם ווען ס'איז דא עדי הזמה גלייבט מען די מזימים ממילא זענען די צווייטע כת באגלייבט און די ערשטע זענען מוזם, אויב אזוי איז שוין מער נישט דא קיין חשש. איבעית אימא נאך א תירוץ אז ס'איז געווען תרי ותרי אבער נישט קיין הכחשה, נאר כדרבי יצחק דאמר רבי יצחק שפחה הכניסו תחתיה, די ערשטע עדים האבן געזאגט אונז האבן מעיד געווען אז מ'האט איר געפאנגען, צווייטע זענען נישט מכחיש אבער די צווייטע זאגן יא יא מ'האט איר געפאנגען אבער נאכדעם האבן אונז געזען ווי מ'איז געגאנגען מ'האט איר ארויסגענומען און מען האט אריינגעלייגט א שפחה במקומה כדי אז די שבאים זאלן מיינען אז די פרוי איז נאך דא, און נאך פאר זי איז נתייחד געווארן מיט זיי האט מען איר אוועקגעכאפט. אויב אזוי קען מען גלייבן ביידע כתי עדים, די ערשטע כת איז באגלייבט אז ס'איז געווען געפאנגען, אבער ס'איז נאכנישט געבליבן דארטן א שיעור יחוד, ווייל די צווייטע כת האט מעיד געווען אז מען האט איר אוועקגענומען פארדעם. ממילא וועגן דעם איז נישט געווען דארטן קיין חשש, אבער על כל פנים האט מען נישט קיין ראיה פון עד אחד. זאגט די גמרא אמר רבא פון ווי מנא אמינא לה פון ווי ווייס איך אז איך דינג זיך אויף אביי און איך זאג עד אחד איז נישט נאמן אפילו ווען ס'איז דא א שתיקה, ווייל בדבר שבערוה דארף מען אייביג שתים, וואס איז מיין ראיה? דתנן, ס'איז דא א משנה שטייט אזוי, ס'איז א. תוספתא באמת, אמר רבי שמעון, מעשה במגורה של דיסקים, מגורה מיינט א מקווה, א בריכה של מים, של דיסקים פון די מענטש דיסקים וואס וואוינט ביבנה, אדער דיסקים איז א פלאץ, שהייתה עומדת בחזקת שלימה, דאס איז געווען א מקווה וואס האט אייביג געהאט א חזקה ס'איז דא מ' סאה און ס'איז א כשר'ע מקווה, איין טאג איז געקומען ומדדו מ'האט געמעסט די מקווה, ונמצאת חסירה, מ'האט געזען אז ס'איז פחות ממ' סאה און מ'זעט אז ס'איז א פסול'ע מקווה, איז כל טהרות שנעשו על גבה, די אלע טבילות וואס מ'האט געמאכט דא אין די מקווה פארדעם, אדם וכלים, היה רבי טרפון מטהר, רבי טרפון האט געזאגט הער אויס, יעצט איז מען געוואר געווארן אז ס'איז חסר, איז מהיום והלאה דא ס'איז נישט קיין גוטע מקווה, ביז היינט נעם איך אן אז ס'איז געווען א גוטע מקווה, איז די אלע טהרות ביז היינט זענען בסדר. רבי עקיבא מטמא, רבי עקיבא זאגט הער אויס, איך האב א ספק. ווען איז דאס געווארן מקוה חסר? דארף איך מחמיר זיין די אלע טהרות איז א ספק ממילא איז עס נישט קיין טהרה. אמר רבי טרפון איך פארשטיי נישט, מקווה זה בחזקת שלם הוא עומד, עס איז געווען א חזקה אויף די מקווה אז עס איז כשר, מספק אתה בא לחסרו, האסט א ספק אפשר איז דאס נחסר געווארן פריער, נו נו, עס איז א ספק, איז אין ספק מוציא מידי חזקה, אל תחסרנו מספק, גיי מיט די חזקת מקווה. אמר רבי עקיבא דו קוקסט אויף די מקווה, איך קוק אויף די מענטש, אדם זה אדער די כלים, בחזקת טמא הוא עומד, דער מענטש איז געווען א טמא, ער גייט אריין אין די מקווה זיך מטהר צו זיין, מספק אתה בא לטהרו, דו ווייסט נישט צו די מקווה האט אים מטהר געווען צו נישט, אפשר איז עס געווען א מקווה חסר, ווייל איך זעה יעצט פעלט עס, אל תטהרנו מספק, העמד אדם על חזקתו ואימא לא טבל. און רבי טרפון זאגט ניין, העמד מקווה על חזקתו ואימא לא חסר. אמר רבי טרפון, וואס איך זאג, אז מען גייט בתר די חזקת מקווה און ממילא טהרות זענען בסדר, איז א משל לעומד ומקריב על גבי מזבח, ונודע שהוא בן גרושה בן חלוצה, א כהן וואס טוט די עבודה, און אינמיטן ווערט ער געוואר אז ער איז א בן גרושה בן חלוצה, איז זיין מאמע געווען א גרושה וואס האט חתונה געהאט מיט א כהן, ממילא איז ער א חלל, און ממילא טאר ער נישט טון די עבודה, און די הלכה איז שעבודתו כשרה, שפעטער וועט די גמרא ברענגען די מקור פאר דעם. אלע עבודה וואס ער האט געטון ביז היינט איז כשר, פון היינט און היינט און ווייטער קען ער שוין נישט עובד זיין, אבער די עבודה ביז היינט איז כשר, איז ממילא דא אויך, היינט איז מען געוואר געווארן די מקווה איז חסר, די אלע טבילות ביז יעצט איז כשר. איז באמת דא א פשוט'ע קשיא, תוס' פרעגט, אז וואס איז די צושטעל פון די פאל, ווען איינער קומט זאגן עדות אז ער איז בן גרושה בן חלוצה מיינט עס אז ער איז געבוירענער בן גרושה בן חלוצה, איז בשעת די עבודה איז ער שוין געווען א חלל, אף על פי כן מאיזה סיבה שיהיה וועט מען זעהן אין די גמרא שפעטער גזירת הכתוב, די עבודה איז כשר, איז וואס שטעלט מען דא צו צום מקווה, ביים מקווה לו יצוייר ווען איך זעה היינט אז די מקווה איז חסר איז דא א ראיה אז עס איז געווען חסר פון פאר די טבילות, אוודאי וואלט רבי טרפון מודה געווען אז כל טבילות זענען טמא, ער טענה'ט נאר אז עס איז נאר נחסר געווארן נאך די טבילה, אבער ווען עס וואלט נחסר געווארן פארדעם איז ער מודה, נו אויב אזוי וואס שטעלסטו צו א ראיה פון בן גרושה, דארטן איז א פאל אז ער איז געווארן בן גרושה פארדעם, און אף על פי כן איז כשר, מוז זיין מחמת איזה גזירת הכתוב, איז עיין בתוס' זאגט א ישוב. אמר רבי עקיבא, וואס איך האלט אז כל טהרות זענען נישט טהור איז א משל לעומד ומקריב על גבי מזבח ונודע שהוא בעל מום, א מענטש א כהן טוט א עבודה און אינמיטן ווערט ער געוואר אז ער איז א בעל מום, די הלכה איז שעבודתו פסולה, אלע עבודה וואס ער האט געטון ביז היינט, נישט נאר די עבודה מהיום והלאה נאר אפילו וואס ער טוט ביז היינט איז אויך פסול, ממילא הוא הדין די אלע טבילות ביז יעצט זענען נישט גוט. אמר רבי טרפון לאמיר זעהן, אתה דימיתו לבעל מום, דו שטעלסט צו די מעשה פון מקווה צו א פאל פון כהן בעל מום, אני דימיתיו לבן גרושה בן חלוצה, איך שטעל דאס צו צו בן גרושה בן חלוצה, לאמיר זעהן, נראה למי דומה, לאמיר טאקע זעהן ווי איז מער דא א דמיון, אי דומה לבן גרושה בן חלוצה צו מקווה איז מער דומה צו בן גרושה בן חלוצה, נדוננו כבן גרושה בן חלוצה, און מ'וועט זאגען אז ס'איז בסדר, אם דומה לבעל מום, נדוננו כבעל מום, מ'וועט זאגען ס'איז נישט בסדר, לאמיר זעהן. התחיל רבי עקיבא לדון, פיין, לאמיר זעהן, זאגט רבי עקיבא אזוי, מקווה פסולו ביחיד, די פסול מקווה איז אפילו א יחיד קען פסל'ן, א יחיד קומט און זאגט איך האב געמאסטן די מקווה און ס'איז חסר, עד אחד נאמן באיסורים ער פסל'ט די מקווה. בעל מום איז אויך פסולו ביחיד די גמ' וועט זאגן שפעטער, טאמער איין עד קומט און זאגט די כהן איז א בעל מום, איז ער באגלייבט.

און ממילא כל הפורש ממך איז כפורש מן החיים האט ר' טרפון מודה געווען צו רבי עקיבא זאגט יעצט רבא האי בעל מום שפסולו ביחיד היכי דמי דאס וואס רבי עקיבא האט געזאגט אז בעל מום און מקווה זענען גלייך ווייל ביידע זענען פסולו ביחיד וואס האט ער געמיינט בעל מום פסולו ביחיד אי דקא דאס הייסט איין עד קומט און זאגט פאר די כהן דו ביסט א בעל מום און וואס האט די כהן געזאגט אי דקא מכחיש ליה ווען די כהן שרייט און זאגט ס'איז נישט אמת איך בין נישט קיין בעל מום מי מהימן איז די עד אחד נאמן אפילו די ווילסט זאגן עד אחד איז נאמן אבער נישט נאמן כנגד ההכחשה, אלא מאי, מוז זיין דשתיק. אן עד אחד זאגט ביסט א בעל מום און ער איז שותק, און וואס שטייט דא? אז ביי בעל מום העלפט די עד אחד. ודכוותה גבי בן גרושה ובן חלוצה, דארטן שטייט דארטן העלפט נישט עד אחד. יעצט טאמער די פאל פון בעל מום רעדט זיך עד אחד בשתיקה, איז טאמער מ'וויל צושטעלן בן גרושה ובן חלוצה איז מסתם די זעלבע פאל.

ביי בעל מום איז דא א נאמנות, ביי מקווה איז דא א נאמנות, ביי בן גרושה נישט ווייל דאס איז א דבר שבערווה, זעהט מען אז עד אחד איז נישט נאמן אפילו במקום שתיקה. אביי אמר עס איז נישט קיין ראיה פון דא, לעולם רעדט זיך דקא מכחיש ליה, די עד אחד וואס איז נאמן ביי בעל מום, מען רעדט דא אין א פאל ווען יענער איז אים מכחיש, און אין אזא פאל ביי בן גרושה ובן חלוצה ארבעט נישט עד אחד בהכחשה, אבער ווען ס'וואלט געווען שתיקה וואלט געהאלפן אפילו עד אחד אפילו בן גרושה ובן חלוצה. איי פרעגסטו מיר פארוואס ביי בעל מום איז ער נאמן, ודקאמרת אמאי מהימן טאמער די כהן איז מכחיש, פארוואס זאל א עד דעמאלטס זיין נאמן בהכחשה? דאמר ליה, ווייל די עד קען אים זאגן, דו ביסט מכחיש? שלח אחוי, טו אויס די קליידער, וועט מען זען, דו שרייסט דו ביסט נישט קיין בעל מום, איך זאג דו ביסט יא א בעל מום, דו זאגסט אז נישט, זיי פושט בגדיך און לאמיר זעהן. ממילא מען קען עס מברר זיין, אויב מען קען עס מברר זיין ביסטו נישט באגלייבט, זיי מברר. זאגט די גמרא והיינו דקתני דאס האט רבי עקיבא אויסגעפירט, ווען רבי עקיבא האט געזאגט מקווה פסולו בגופו ובעל מום פסולו בגופו ואל יוכיח בן גרושה ובן חלוצה שפסולו מאחרים האט ער דאס געמיינט צו זאגן אז מקווה איז א פסול וואס איז אין די גוף המקווה מען קען עס מברר זיין, מעסט וועט מען זעהן צו עס איז חסר, א בעל מום קען מען זעהן אין די גוף צו ער איז חסר צו נישט, צו איז ער א בעל מום? אבער גרושה וחלוצה קען מען נישט מברר זיין. איז לויט דעם קומט אויס אז ס'איז נישט קיין דבר אחר. די לשון הגמרא איז פריער געווען דבר אחר, אז רבי עקיבא זאגט צוויי באזונדערע סברות מדמה צו זיין מקווה צו בעל מום. לויט די גמרא קומט אויס ס'איז איין נקודה, און די דבר אחר איז נישט קיין דבר אחר, ס'איז א ביאור. דאס דארף מען פארשטיין די לשון הגמרא. זאגט די גמרא, מען האט געזען פריער אז בן גרושה בן חלוצה איז עבודתו כשרה, אפילו מען זאגט עדות אז דער מענטש איז א בן גרושה בן חלוצה, און קומט אויס אז משעת לידה איז ער שוין געווען א חלל און ער האט געטון די עבודה אלץ חלל, זאגסטו אלע עבודות וואס ער האט געטון ביז יעצט איז כשר, מנלן? אמר רב יהודה אמר שמואל דאמר קרא, ביי פנחס שטייט אז נאך ער האט מקנא געווען קנאת השם האט ער זוכה געווען צו כהונה, שטייט והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם, לזרעו אחריו, וואס משמע אלע זרעו, בין זרע כשר, בין זרע פסול, אפילו חללים, איז די עבודה כשר, אוודאי לכתחילה זאגט רש"י קען ער נישט טוהן די עבודה נאך ער ווייסט אז ער איז א חלל, ווייל עס שטייט אז עס איז א חלל, אבער כל פנים פאר מען האט געוואוסט, איז אפילו זרע פסול איז די עבודה כשרה. אבוה דשמואל אמר די מקור איז מהכא שטייט ביי משה רבינו האט געזאגט פאר שבט לוי קודם פטירתו ברך השם חילו ופועל ידיו תרצה, חילו איז א לשון חולין, אפילו חולין שבו דאס הייסט די חללים שבו פון שבט לוי תרצה זייער עבודה איז רצויה בדיעבד טאמער זיי האבן שוין געטוהן רבי ינאי אמר מהכא ביי הבאת ביכורים שטייט ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם וואס מיינט כהן אשר יהיה בימים ההם וכי תעלה על דעתך שאדם הולך אצל כהן שלא היה בימיו פארשטייט זיך מען גייט צו די כהן וואס איז בימיו אבער כהן שיהיה בימים ההם מיינט אלא זה כשר ונתחלל ער איז געקומען צו א כהן וואס ער איז געווען בחזקת כשר און נאכדעם איז מען געוואר געווארן אז ער איז א בן גרושה בן חלוצה איז זאגט די פסוק ווי לאנג בימים ההם איז ער געווען א כהן מ'האט נישט געוויסט אז ער איז א פסול איז בסדר זעהט מען אז איינער וואס איז נתברר א בן גרושה בן חלוצה אלע עבודה ביז היינט איז בסדר זאגט די גמרא דאס וואס איז געשטאנען בעל מום דעבודתו פסולה טאמער איינער קומט און איז מודיע ביסט א בעל מום דעמאלטס אלע עבודה וואס ער האט געטון ביז יעצט איז פסול מנלן אמר רב יהודה אמר שמואל דאמר קרא די פסוק פאר והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם שטייט לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום אין די ווארט שלום דרשנט מען א לשון פון שלימות פון גאנצקייט כשהוא שלם ולא כשהוא חסר ווען איז והיתה לו ולזרעו אחריו ווען ס'איז בריתי שלום ווען ס'איז א כהן שלם און נישט קיין בעל מום איז ממילא א כהן וואס איז א בעל מום איז נישט דא קיין כהונה אחריו אפילו בדיעבד פסל'ט עס די עבודה פרעגט די גמרא וויאזוי קענסטו זאגן אז שלום מיינט א לשון פון שלם לאפוקי א בעל מום, והא שלום כתיב שטייט מיט א ו', ס'איז א לשון פון שלום פון די הפך פון מחלוקת, נישט שלם די הפך פון בעל מום. אמר ר' נחמן, ו' דשלום קטיעה היא, די ו' אין די ווארט שלום איז נישט קיין גאנצע ו', ס'איז א אפגעהאקטע ו', ממילא ליינט מען עס שלם, א לשון פון שלימות. וואס דאס מיינט ו' קטיעה איז א מחלוקת הפוסקים מהרש"א שטייט ס'מיינט ס'איז א קליינע ו' ס'זעט אויס ווי א יוד, אנדערע פוסקים אנדערע ראשונים זאגן ו' קטיעה די ריטב"א שטייט ס'איז א אפגעהאקטע ו' ס'הייסט ס'איז א ו' און צווישן די אויבערשטע חלק און די אונטערשטע חלק איז דא א הפסק. על כל פנים דאס איז די מקור אז בעל מום עבודתו פסולה זאגט די משנה כל מקום שיש קידושין ואין עבירה יעדע מאל א מענטש האט חתונה און ס'איז דא תפיסת קידושין און ס'איז נישט דא קיין עבירה ס'איז אלץ בסדר הוולד הולך אחר הזכר אין יחוס איז מען מייחס די קינד נאך די טאטע, למשל, איזה זו, זו כהנת לויה וישראלית שנשאו לכהן לוי וישראל, א כהן האט חתונה מיט א בת ישראל, די קינד איז א כהן, הגם די מאמע איז א ישראל, טאמער די טאטע איז א לוי, איז די קינד א לוי, טאמער די טאטע איז א ישראל, איז די קינד א ישראל, ס'ווענדט זיך נישט אין די מאמע, ס'ווענדט זיך אין די טאטע, הוולד הולך אחר הזכר. כל מקום שיש קידושין ויש עבירה, דארטן וואו ס'איז דא קידושין אבער ס'איז דא עבירה, ס'איז דא א איסור חתונה צו האבן אבער קידושין תופסין בחייבי לאווין, איז הוולד הולך אחר הפגום, למשל, איזה זו, זו אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לממזר ולנתין איז די צווייטע פאל איז אסאך לייכטער אז טאמער האסט א ממזר האט חתונה געהאט מיט א בת ישראל איז עס קידושין תופסין בחייבי לאווין איז דאס קינד א ממזר ווי די פגום נישט ווי די בת ישראל ווען ס'איז פארקערט א ממזרת מיט א ישראל איז אויך די קינד א פגום די קינד איז א ממזר אזוי ווי די מאמע. בת כהן, אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט, איז דא וואס זאגן אז דאס איז לאו דווקא, מען ברענגט עס שוין אגב, אבער עס האט נישט צו טון מיט הוולד הולך אחר הפגום, די רש"ש זאגט עס האט יא צו טון, ווייל א כהנת וואס האט ח, ווייל א כהן וואס האט חתונה מיט א גרושה, ווערט די גרושה נתחלל, ממילא די מאמע איז א חללה, איז דאס מיינט הוולד הולך אחר הפגום, די קינד איז א חלל אזוי ווי די מאמע איז א חללה איז די קינד א חלל. שטייט ווייטער אין די משנה, כל מי שאין לה עליו קידושין אבל יש לה על אחרים קידושין, הוולד ממזר. ואיזה זה, וואס מיינט דאס? זה הבא על אחת מכל העריות שבתורה, איינער גייט חתונה האבן מיט אן ערווה, איז ער האט נישט קיין קידושין, אין קידושין תופסין בחייבי כריתות, אבער די פרוי קען חתונה האבן מיט א צווייטע וואס איז נישט קיין קרוב. בכהאי גוונא, איז איינער וואס איז בא אויף אזא סארט פרוי, איז הוולד ממזר. וכל מי שאין לה לא עליו קידושין ולא על אחרים קידושין, אזא איינער וואס מען האט חתונה מיט וואס ס'איז נישט דא קיין תפיסת קידושין נישט פאר אים און פאר קיין שום אנדערע מענטש אויך נישט, איז דעמאלטס הוולד כמותה, ס'איז נישט קיין ממזר ס'איז כמותה, ואיזה זה, זה ולד שפחה ונכרית, האסט חתונה מיט א גויטע, איז די קינד נישט קיין ממזר, נאר די קינד איז א גוי אזוי ווי די מאמע, אדער מיט א שפחה, די קינד איז א עבד, ממילא טאמער די גוי ווערט נתגייר אדער די עבד ווערט נשתחרר קען ער ווערן א איד, מה שאין כן ביי ממזר איז פארפאלן בלייבט ער א ממזר.